דער רבי רייצ דערציילט אין א שיחה פון ב' ניסן תשא, וואס איז דער טאג פון דעם יארצייט דעם יום ההילולא פון דעם רבין רשב פון זיין טאטן, האט ער דערציילט אז די יאר תרסג איז ער געווען יעמאלט דער רבי רשב צוזאמען מיט זיין זון דעם רבין רייצ, צוזאמען זענען געווען פאר עטליכע חדשים אין ווין אין אוסטריע. ס'איז געווען צוליב כמה עניינים פון בריאות, פון רפואה, וואס דער רבי רשב האט געדארפט האט ער געדארפט זיך טרעפן מיט דאקטוירים. דערציילט ער אז ראש חודש ניסן יענע יאר תרסג איז געווען א פארברענגען, דער טאטע, דער רבי רשב האט פארברענגט און גענומען אביסל לחיים, און אסאך גערעדט אסאך פארבראכט. אויף מארגן ב' ניסן, איז כמובן יעמאלט ב' ניסן נאך נישט געווען, שפעטער יארן שפעטער איז דאס איז געווען דער טאג פון זיין הסתלקות, דאס איז געווען זיבן און צוואַנציק יאר, זיבעצן יאר פריער תרפ איז געווען די הסתלקות פון רבין רשב אין ב' ניסן, און דער סיפור האט פאסירט ב' ניסן תרסג. אויף מארגן ב' ניסן איז דער טאטע געווען זייער פרייליך, דער רבי רשב, און ער האט געזאגט אז ער איז אין אזא מין מצב פון התרגשות אז ער קען גארנישט ארייננעמען א ביסן, ער קען נישט זען, פילן, דעם טעם פון א מאכל גשמי. ער האט געזאגט אז ס'איז אפילו ס'איז נישט שייך טרעפן דער בעקער זאל קענען אויפבאקן אזא מין מזונות אזא מין עסן וואס ער וואס ער זאל קענען איצטער ארייננעמען אין מויל. ס'איז געווען אין א מוראדיגע שמחה און א מוראדיגע התרגשות. זאגט דער פריערדיגע רבי דער רבי רייצ אז ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט נישט געווען שייך צו פרעגן וואס איז געשען מה נשתנה. אז מען פלעגט פרעגן, איז אסאך מאל פלעגט דער ענטפער זיין, אז דו וועסט וויסן, וועל אלץ וויסן, וועסטו ווערן גיך אלט. אבער אמאל אז מען האט געפרעגט, פלעגט מען יא זוכה זיין צו באקומען א ענטפער. יענעם מאל עס האט פאסירט, ער האט געזען ביי דער ער האט געזען ביים רבין רשב אזא שמחה און אזא התרגשות, האט ער אים געפרעגט, מה נשתנה? וואס איז וואס איז היינט עפעס אזוי די התרגשות? האט אים דער טאטע, דער רבי רשב געזאגט, מיר וועלן גיין שפאצירן היינט וועל איך דיר דערציילן. זענען זיי געגאנגען שפעטער במשך היום אויף א שפאציר, און דארטן האט אים דער רבי רשב מגלה געווען אז היינט איז צו אים געקומען דער אלטער רבי, און דער אלטער רבי האט אים געזאגט א תורה. די תורה גייט אין די ווערטער, די תורה האט ער געזאגט אזוי, די וועלט מיינט אז עבודה איז אז מען דארף רעש'ן, דאס הייסט אז מען דארף מאכן עפעס גרויסע מהפכות, דער אמת איז אז ס'איז גאר פשוט, און וואס איז די עבודה האט ער געזאגט אז ס'שטייט אין די משנה, עלה בכבש. ופנה לסובב, ובא לו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית. און דער אלטער רבי האט געטייטשט, עלה בכבש, א איד דארף זיך אויפהייבן אביסל, זיך שטעלן העכער, כבש איז דאך ווי מען גייט ארויף אויפן מזבח, א איד גייט ארויף און ער ווערט אביסעלע העכער, ופנה לסובב, דעמאלט קוקט ער ארום זיך זעהן וואס ס'טוט זיך מיט אים אליין. ובא לו לקרן דרוימית, וואס איז דער טייטש דרוימית? דרום איז ווארים, דרום איז דאס איז דער ארט וואס דארטן איז דא מער זון מער שמש, דאס איז א ענין פון ווארימקייט. ובא לו לקרן דרוימית. ס'ווערט ווארים, דאס הייסט אז ער גיט זיך א קער ארום זיך און ער הייבט אן דינען דעם אייבערשטן, ווערט ביי אים ווארים, ווערט א ווארימקייט. דערנאך זאגט ער, פון דרומית מזרחית, מזרחית איז מלשון זריחה, דעמאלט הייבט אן ווערן ליכטיג, ס'ווערט ליכטיגער ביי אים אין הארצן. דערנאך פון מזרחית ווערט מזרחית צפונית. צפונית דאס איז די לינקע זייט, דאס איז דער ענין פון דעם יצר הרע, את הצפוני, ווי די גמרא זאגט אז דער יצר הרע ווערט אנגערופן צפוני, צד השמאל, איז דעמאלט ווערט ליכטיג ווערט אויכעט ליכטיג אפילו אין דעם צפונית אין דעם נפש הבהמית אין דעם יצר הרע. און דעמאלט, בשעת מען איז מזכך און מתקן אויך דעם צד השמאל דעם יצר הרע, צפונית איז ווערט פון צפונית מערבית, מערבית מלשון ערבות ומתיקות, אז ס'ווערט א ערבות ומתיקות למעלה. דאס איז געווען די תורה וואס ער האט געהערט פון אלטן רבי'ן, און דאס האט ביי אים מעורר געווען א מורא'דיגע שמחה, און ער פאר רבי נשמתו עדן האט אויסגעפירט אז מען הערט אזעלכע אותיות מפי קדשו פון דעם אלטן רבי'ן, ווי אזוי קען מען דעמאלט נעמען א דבר גשמי? און דאס איז א סיפור וואס האט פאסירט אין ראש חודש ניסן און ב' ניסן. בנוגע ראש חודש ניסן, כלל חודש ניסן, די היינטיגע וואך איז דאך פרשת החודש, איז דאך די די פסוק, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. בנוגע החודש הזה לכם, איז דאך ידוע וואס עס שטייט געשריבן ערשטנס פון דעם בעל שם טוב, ברענגט זיך אין דגל מחנה אפרים, ברענגט ער בשם הבעל שם טוב, דער רבי פלעגט חזר'ן אויף דעם אויכעט כמה פעמים אין די מאמרים און די שיחות בשעת ס'איז געקומען די תקופת השנה פון פרשת החודש פון ראש חודש ניסן, דאס שרייבט דער דגל מחנה אפרים וואס איז געווען ביים זיידן וואס ער האט געזען אז איינמאל ראש חודש ניסן דער בעל שם טוב אריינגערופן תלמידו הגדול הרב המגיד, דער מעזריטשער מגיד, און ער האט אים געזאגט אז היינט איז דער זמן וואס איז זמן המתאים וואס מען דארף בעטן און מתפלל זיין אויף די אלע עניינים פון ממשלות און שליטות וואס גייט פאר בעולם, ס'שטייט דאך אין די משנה באחד בניסן ראש השנה למלכים, איז ביום הזה אין די טעג איז מען ממנה למעלה די אלע שרים און די אלע ממשלות די אלע עניינים וואס פירן זיך אויף די וועלט איז דער זמן וואס א איד דארף בעטן און מתפלל זיין אז די אלע שרים און ממשלות וואס גייען פאר בעולם זאל זיין לטובתם של ישראל. וואס דאס איז א תורה וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט צום מגיד, וואס דער רבי האט גערעדט וועגן דעם און געזאגט אז דאס איז אויכעט איבערגעזאגט, ס'איז נתפרסם געווארן, נתגלה געווארן צו אונז, וואס דאס איז א דרך און א הוראה פאר יעדער אידן, אז אין דעם זמן פון חודש ניסן, בפרט אין התחלת חודש ניסן, איז א זמן וואס א איד דארף מתפלל זיין און בעטן ביים אייבערשטן, אויף די אלע ענייני מלכים און די אלע ענייני הנהגה בעולם, אז זאל זיין לטובתם של ישראל. וואס דאס איז אויכעט וואס ברענגט זיך בשם דעם מזריטשער מגיד, וואס ער טייטשט בנוגע החודש הזה לכם ראש חדשים, אז דאס איז דער טייטש וואס שטייט החודש הזה לכם, וואס דאס איז טייטש לכם, אז דאס איז א זמן וואס איז איבערגעגעבן געווארן לכם צו אידן, וואס אידן דארפן מתפלל זיין און פועל זיין אז די אלע ענייני הנהגה פון די גאנצע יאר, יא די י"ב חדשי השנה זאל זיין לכם זאל זיין ווי אידן ווילן און ווי אידן דארפן לטובתם של ישראל. דער מזריטשער מגיד איז אויכעט מסביר אז דאס איז דער ענין וואס שטייט אין זוהר. אין זוהר זאגט ער בנוגע דעם חודש ניסן און דעם חילוק צווישן חודש ניסן און חודש תשרי, זאגט ער אין זוהר אז אויף חודש ניסן זאגט דער אייבישטער אז דאס איז שלכם, דאס איז דילכון, דאס איז אייערע, און חודש תשרי דאס איז דילי, דאס איז מיינע. און ער טייטשט וואס איז די וואס איז די פשט אז חודש ניסן איז דאס דילכון שלכם און חודש תשרי איז דאס דילי, אז אין דעם אותיות ווי אזוי די חדשים ניסן און תשרי, אז ניסן דאס איז די אותיות א' ב' כסדרן, פריער די נ' דערנאך די ס', און די אותיות זיינען סמוכים זה לזה, דאס איז די אותיות וואס גייען כסדרן מלמעלה למטה, די אותיות וואס גייט אין דעם סדר מלמעלה למטה, א' ב' ג' ד' נ' ס', דאס הייסט דער סדר מלמעלה למטה, דאס ווערט אנגערופן דילכון, א השפעה וואס דאס גייט פון דעם אייבערשטן צו אידן לטובת ישראל. דערנאך איז דא דילי, תשרי, תשרי איז די אותיות וואס גייט למפרע, ת' ש' ר' י', דאס איז אותיות תשרק, דאס גייט אותיות פון למפרע, דאס ווערט אנגערופן דילי, דאס איז וואס דער אייבערשטער איז זיך מצמצם, ער איז זיך מעלה, ער הייבט זיך אויף, וואס דער אייבישטער איז זיך מצמצם כדי זאל נישט זיין צו א גרויסע ליכטיגקייט אויף אידן. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אז די חילוק צווישן חודש ניסן און חודש תשרי, אז אין חודש ניסן איז דעמאלט דער אייבישטער מגלה, אין דעם לשון פון דעם מגיד דעם רוב הבהירות, דעמאלט איז פאראן א מערענדיגע ליכטיגקייט וואס דער אייבישטער לייכט אויף דער וועלט, און דערפאר איז דאס אין א סדר מלמעלה למטה, וואס דאס איז א גילוי אלוקות, דעמאָלט לײַכט אין דער װעלט אַ בהירות גדולה, אַ מערנדיקע ליכטיקײט פֿון דעם אײבערשטן, און אָט אָ די ליכטיקײט איז דער אײבישטער גיט די כּוחות אַז ייִדן לכם, אַז ייִדן זאָלן דאָס קענען אױפֿנעמען אָט אָ דעם בהירות. אין תּשרי איז פֿאַראַן מער התעלמות, מה שאין כן אין ניסן איז דאָס אַ גילוי מיט אַ בהירות גדולה ביותר. על דרך זה ברענגט זיך פון און דאס איז דער טייטש, א מינוט, דאס טייטשט ער טאקע די מזריטשער מגיד, אז דאס איז דער טייטש וואס מען זאגט אז חודש ניסן ווערט אנגערופן חודש האביב, אביב איז אב י ב, דאס הייסט אז די חודש פון פון חודש ניסן, וואס דאס איז א סדר פון א' ב' כסדרן, די גילוי אלוקות וואס דער אייבישטער איז מתגלה לכם, צו יעדער אידן מיט א בהירות גדולה, און א איד האט די כלים צו קענען אויפנעמען אט די בהירות, אט די ליכטיגקייט, אט דאס איז דער אב י ב, אז פון דעם א איד לעבט, דאס איז דער טאטע, דער אב פון י ב חדשי השנה, פון דעם ווערט נמשך ליכטיגקייט על כל חדשי השנה. און דאס איז אייכעט וואס ער טייטשט מער בפרטיות, דער ר' לוי יצחק בארדיטשובער, דער הייליגער בארדיטשובער טייטשט אין קדושת לוי אז דאס איז דער פשט וואס מען זאגט החודש הזה לכם ראש חדשים, וואס ס'איז דא די צוויי ראשי חדשים, ס'איז דא דער זמן פון ראש השנה, ווי די גמרא זאגט אז ס'איז דא די צוויי התחלות. די גמרא ברענגט אין מסכת ראש השנה די מחלוקת ווען איז געווען בריאת העולם איז רבי אליעזר און רבי יהושע רבי אליעזר זאגט אז בריאת העולם איז גאר בתשרי רבי יהושע זאגט אז בריאת העולם איז בניסן וואס דאס הייסט אז ס'פאראן צוויי התחלות אין די יאר און דאס איז על דרך ווי ס'שטייט אין מדרש אז משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו נתן להם חודש תשרי איז ראש השנה ומשבחר ביעקב ובניו האט דער אייבישטער בוחר געווען חודש ניסן אז דעמאלטס זאל זיין דער ראש החדשים. וואס איז דער חילוק צווישן חודש תשרי און חודש ניסן? טייטשט דער הייליגער בארדיטשובער אז חודש תשרי משבחר בעולמו, דאס איז די הנהגת הטבע, דאס איז הנהגה פארבונדן מיט עולמו, ווי די גאנצע וועלט פירט זיך, און ס'איז הנהגה טבעית וואס דעמאלטס דער אייבישטער פירט די וועלט על פי א סדר הנהגה ווי אז עס איז לטובת העולם. בשעת אבער ס'קומט צו גיין חודש תשרי, משבחר ביעקב ובבניו, איז דעמאלט קבע להם ראשי חדשים מיט דער טייטש אז החודש הזה לכם, אז דעמאלט פירט דער אייבישטער די וועלט לטובתם של ישראל. דאס הייסט ווי דער הייליגער בארדיטשובער טייטשט אפ, אז בשעת ס'קומט צו גיין חודש ניסן, דער אייבישטער פרעגט ביי אידן, ווי ווילט איר וועלט זאל זיך פירן? אז אידן זענען דעמאלט די וואס זענען מחליט, און דאס איז די טייטש החודש הזה לכם, אז אידן זענען די וואס בהנהגתם און ברצונם און לפי טובתם, וואס דאס איז לטובתם של ישראל, אזוי זאל זיך פירן די וועלט, לכם, אידן זענען די וואס מחליט און פירן דורך ווי אזוי די וועלט זאל זיך פירן, און פון דעמאלט איז אויפן גאנצן חדשי השנה זאל זיין לטובתם של ישראל. איז במילא די ערשטע זאך דארף מען טאקע מתפלל זיין און אויסבעטן, מיר געפינען זיך איצטער אין א תקופה און א זמן וואס מען דארף מתפלל זיין און אויסבעטן אז טאקע עס זאל זיין ווי דער בעל שם טוב זאגט און ווי דער הייליגער בארדיטשובער זאגט און ווי דער מעזריטשער מגיד זאגט אז די זאכן זאל זיין לטובתם של ישראל אז החדש הזה לכם אז אט א דעם חדש יא, זאל זיין לכם, זאל זיין די הנהגה פון די אלע שלטונים און די אלע מנהיגים און די אלע הנהגות אין וועלט זאל זיין כפי טובתם ורצונם של בני ישראל, אז זאל זיין נאר גוט פאר אידן אין אלע עניינים בגשמיות וברוחניות. בנוגע דעם ענין פון החדש הזה לכם, ראש חדשים, און די חילוק צווישן ניסן און תשרי, זיך אריינטראכטן אביסל מער בעומק וואס דאס מיינט אין אונזער עבודה אין עבודת השם, דאס מיינט אין עבודת האדם, ווי מיר האבן גערעדט, איז דא אין דעם א מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע ווען איז געווען בריאת עולם? רבי אליעזר זאגט בתשרי נברא עולם, דאס הייסט אז בכ"ה באלול איז געווען די ערשטע טאג פון בריאת עולם און א' תשרי איז געווען בריאת אדם. און ווי די גמרא זאגט אז כמאן מצלינן האידנא אז אין נוסח התפילה פון ראש השנה זאגט מען טאקע זה היום תחילת מעשיך ראש השנה. לאידך גיסא רבי יהושע זאגט אז בניסן נברא עולם. כ"ה באדר איז געווען די בראשית און א' ניסן די בריאת אדם. און ווי די גמרא זאגט אז הגם לפועל מען פראוועט נישט קיין ראש השנה, קיין יום טוב, אבער אף על פי כן איז געבליבן דער ענין פון ראשי חדשים, מולדות, תקופות, כמה וכמה ענינים וואס אידן פירן זיך די חשבונות, איז דער מולד ראשון בהר"ד דאס הייבט זיך אן פון ר פון ניסן דווקא, דאס הייסט אז אליבא דאמת להלכה איז אויכעט אויסגעהאלטן די שיטה פון רבי יהושע אז בניסן נברא עולם. און וואס איז טאקע די הסברה פון דעם אז ס'איז פאראן צוויי התחלות צו די יאר, התחלה פון תשרי און התחלה פון ניסן? וואס איז די הסברה אין דעם און וואס איז די חילוק? און בעיקר, ווי אזוי טייטשט מען דאס אויס אין די עבודה פון א אידן, וואס מיינט דאס אין עבודת האדם לקונו וואס א איד דארף דינען דעם אייבערשטן, וואס איז די עבודה פון החדש הזה לכם ראש חדשים בפרט, בשעת אז מ'שטייט אין זמן פון פרשת החדש, ראש חדש ניסן, חדש ניסן, החדש הזה לכם, וואס איז דער ענין אין עבודה? איז ברענגט זיך טאקע פון דעם אבן עזרא. דער אבן עזרא אויף די סדרה, אויף החדש הזה לכם, זאגט ער, אז וואס איז דער חילוק צווישן דעם ענין פון חדש תשרי און חדש ניסן? חודש תשרי איז דער זמן וואס דעמאלט בייט זיך די יאר, בפשטות, ס'קומט צו גיין חודש תשרי איז דעמאלט איז א ראש השנה לשנים, ווי די גמרא זאגט, ס'איז א נייע יאר, און ווי מ'זעט בפשטות, די יאר בייט זיך, און תש פ, תשפ א, תשפ ב, תשפ ג, יעדע יאר ס'קומט צו גיין חודש תשרי איז דער זמן, פון דארטן הייבט זיך אן א נייע יאר, א נייע זמן. חודש ניסן איז דער זמן פון חדשים, ווי דער פסוק זאגט החדש הזה לכם ראש חדשים, וואס דער ענין החדשים איז פארבונדען מיט מיט חודש ניסן, חודש ניסן ווערט אנגערופן ראשון לחדשי השנה און אזוי איז דאס על פי תורה, חודש ניסן איז חודש הראשון און חודש תשרי איז חודש השביעי. זאגט דער אבן עזרא, וואס איז דער חילוק צווישן ראש השנה און ראש חדשים? איז דאס דער חילוק צווישן די זון און די לבנה. די זון בייט זיך יעדע יאר, אין זון מהלך השמש איז א מהלך פון א שנה שלימה, פשטות אין זון איז נישטא קיין חדשים, ווי ער זאגט אין אבן עזרא אין חדשים לחמה, אין זון איז נישטא קיין חדשים, מען זעט בגשמיות, אין זון מאכט נישט קיין חילוק צווישן איין חדש א צווייטן חדש, ס'איז דער זעלבער גלגל חמה, גייט ארויס במזרח שוקע במערב, ער ווערט נישט קלענער ער ווערט נישט גרעסער. ס'איז נישט דא אזא מציאות פון חדשי השנה, דאס וואס ביי די גוים איז פארהאן ח יוד בית חדשים וואס זיי דאך מונה לפי החמה, דאס איז לפי פ פ מאכן זייערע חשבונות, אבער בגשמיות איז נישטא קיין חילוק אין חדשים לגבי ש שמש, אין שמש איז דא מער נישט דער הילוך השנה, דער שמש גייט דורך די די דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק ווי די שטייט דארט אין די לשון שלוש מאות שישים וחמשה ימות החמה, אין ימות החמה דער שמש גייט אדורך צווישן קיץ און חרף און קור וחום און ס'פארהאן דער חודש האביב, די אלע, די אלע עניינים פון תקופת השנה, וואס דאס איז א מהלך וואס פארבונדן מיט א שנה שלימה. איז אין שמש איז דא מער נישט ווי א ענין פון שנה וואס חזר'ט זיך איבער די גאנצע דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג יעדע יאר. איז א ענין פון שנה אבער ס'איז נישט קיין ענין פון חידושים, פון התחדשות, פון חדשים. מה שאין כן ביי ירח איז פונקט פארקערט, אין ירח איז נישטא קיין שנה. אין לבנה איז נישטא א מושג פון שנה. וואס איז די מושג אין לבנה? חדשים. יעדע נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן טעג איז דא וואס די לבנה באנייט זיך. די לבנה ווערט ווערט מסתתר, שפעטער ווערט ניס נולד די לבנה מחדש, און ס'הייבט זיך אן א נייע התחדשות א נייע ליכטיגקייט א נייע לבנה. ווי ווי די לשון פון אבן עזרא איז, אין חדשים לחמה ואין שנים ללבנה. וואס איז דער טייטש אין דעם אין עבודת האדם? אין עבודת האדם די חילוק איז אז דער ענין החמה באווייזט אויף הנהגה פון תמידיות, דאס איז א הנהגה פון כל השנה, שנה וואס מלשון שנה מלשון שינויים, שנה מלשון חזר'ט זיך, מלשון משנה, א ענין וואס חזר'ט זיך איבער תמיד בכל עת. אין עבודה איז דאס די עבודה התמידית, תמידים כסדרם. ביי אידן איז דא די עבודה פון תמידים כסדרם, א איד שטייט אויף אינדערפרי, איז ער מודה אני, ער וואשט זיך נעגל וואסער, און ער דאווענט דריי מאל א טאג, און ער האט די שיעורי תורה, און אזוי גייט ער פאר א לעבן פון א אידן אין טאג טעגליכע לעבן, די עניינים פון עבודת השם וואס רופט זיך אן על פי הטבע, על פי סדר והדרגה. וואס דאס איז דער עניין פון תשרי, הנהגה טבעית. דערנאך איז אבער פאראן חודש ניסן, חודש פון ניסן, ניסן מלשון ניסים, א זמן פון ניסים פון שלמעלה מהטבע, וואס דאס איז דער מושג פון א לבנה, אין לבנה איז פאראן א ענין פון התחדשות, עתידים להתחדש כמותה ווי ס'שטייט אויף אידן, אויף עם ישראל, ס'איז דא א זמן וואס איז דא א ירידה, א זמן פון חשך, א זמן פון העלם והסתר, ביז די לבנה ווערט אינגאנצן פארשטעלט ערב ראש חודש, א זמן פון חשך, און דערנאך ווערט א התחדשות, א נייער אור, א נייע ליכטיגקייט, און ס'ווערט מולד הלבנה מחדש, וואס דאס איז א ענין פון התחדשות. וואס אין עבודת האדם איז דאס דער ענין פון מוספים כהלכתם, אז ס'ווערט ביי א אידן אמאל א מצב וואס ער שטעלט זיך אוועק אין א נייע תנועה, אין א נייע שטורעם, אין א נייעם דילוג, ער שפרינגט ארויס פון זיין סדר הטבע, און ער הייבט אן א נייע התחלה מיט א נייע חיות. איז אין דעם ענין איז די חילוק צווישן חודש ניסן און חודש תשרי. אין חודש תשרי איז די עיקר הזמן וואס א איד דארף ביי זיך מעורר זיין דעם סדר העבודה פון תמידים כסדרם, עבודה בבחינת שמש, בכללות די עבודה על פי טעם ודעת בסדר והדרגה, עבודה בתמידים כסדרם טאג טעגליך און דאס איז די חיות וואס א איד באקומט אין חודש תשרי על כל השנה כולה, וואס דאס איז ווי מיר האבן געזאגט פריער דער ענין פון שנה דווקא, שמש, דערנאך איז פאראן אבער חודש ניסן, וואס דאס איז דער זמן וואס א איד דארף פועל זיין ביי זיך די עבודה פון דילוג, חודש הפסח, פסח מלשון פסח ודילג, א זמן פון דילוג, א זמן פון ניסים, וואס א איד דארף ארויסגיין פון זיין מדידות והגבלות, ארויסגיין פון זיינע לבושי הטבע, און עבודה באופן של נס. בכללות איז דאס הנהגה טבעית און הנהגה ניסית. ביי א אידן מאנט זיך ביידע די זאכן. ס'איז דא א ענין פון הנהגה טבעית, הנהגה פון יום יום, הנהגה פון סדר והדרגה, הנהגה על פי הלכה, על פי שולחן ערוך. דערנאך קומט צו גיין חודש ניסן. זאגט מען צו א אידן אז איצטער קומט צו גיין חודש ניסן דארף זיין א חודש. מען דארף ארויסגיין פון די מדידות והגבלה, יציאת מצרים. און ווי חסידות טייטשט אז דער פשט יציאת מצרים, איז ארויסגיין פון די מיצרים וגבולים פון טבע נישט נאר פון נפש הבהמית, נאר ארויסגיין פון די מיצרים וגבולים אפילו פון טבע פון נפש אלוקית. וואס מיינט דאס ארויסגיין פון די מיצרים וגבולים פון טבע פון נפש אלוקית? דאס הייסט אז די עבודה זאל זיין אין אן אופן פון למעלה ממדידה והגבלה, די עבודה פון למעלה מן הטבע, אז א איד דארף פועל זיין ביי זיך הנהגה ניסית, דאס הייסט אז אויב דאס הייסט אז ער דארף אז אויב זיין הנהגה איז געווען באופן מסוים און ער איז געווען צוגעוואינט בדרך הנהגה מסוימת, דארף ער מאנען ביי זיך אז ביי אים זאל זיין א שפרונג ארויסגיין פון זיין פון זיין טאג טעגליכע סדר והדרגה, צו דאס איז אין לימוד התורה, עס זאל ביי אים זיין א לימוד, עס זאל זיין יותר מרגילותו, ווי דער אלטער רבי שרייבט אין תניא פרק ט ו דער ענין פון עובד אלוקים, אז ס'איז געווען מאה פעמים זיין מאה פעמים ואחת, על דרך זה אין עבודת התפילה, מאנט זיך ביי אים אז די עבודת התפילה זאל זיין יותר מרגילותו, ארויסגיין פון די מדידות והגבלות וואס זענען מוגבל על פי הלכה אין סדר התפילה אן עבודה לפנים משורת הדין, מיט מער חיות, מיט מער כוונה, מיט מער הידור, מיט מער אריכות, און על דרך זה אין די עבודה פון צדקה, פון טון א טובה א אידן. יא, אז פועל זיין ביי זיך אז ער זאל געבן צדקה למעלה ממדידה והגבלה, פון פון אפילו מעשר, אפילו פון חומש, ביז ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז די עבודה דארף זיין אין אן אופן פון יותר מ פון פון כל אשר לאיש יתן בעד נפשו. און דער ענין מאנט זיך אין סדר העבודה פון חודש תשרי. החודש הזה לכם ראש חדשים, ס'דארף זיין א התחדשות און א חיות חדשה. און דער התחדשות און חיות חדשה, דאס איז דער ענין פון יציאת מצרים. דער זמן פון חודש ניסן איז דאס א זמן פון יציאת מצרים. וואס יציאת מצרים אין עבודה בנפש האדם איז ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין פרק מ ז, אז בכל דור ודור ובכל יום ויום, ס'איז א מורא'דיגע זאך, די משנה, מסכת ברכות, זאגט דאך די משנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. וואס דאס מיינט, אז ווען קומט צו גיין פסח, עס ברענגט זיך אראפ אין הלכה, אין רמב ם, שולחן ערוך, אין הלכות פסח, אז בכל דור ודור, יום הפסח, די נאכט פון פסח, א איד דארף זיך אוועקשטעלן ביים סדר, מיט א דרך חירות, בהסבה, דרך עשירות, די אלע זאכן כדי צו באווייזן כאילו הוא יצא ממצרים. קומט צו גיין דער אלטער רבי אין תניא. און ער ברענגט די משנה און ער איז מוסיף אויף די משנה. די משנה זאגט בכל דור ודור, גיט צו דער אלטער רבי, בכל דור ודור ובכל יום ויום. דאס איז נישט נאר א זאך וואס איז איינמאל א יאר אין חודש ניסן אין חג הפסח, נאר דאס מאנט זיך בכל יום ויום. און על דרך זה זאגט ער ווייטער, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום. גיט ער צו דעם ווארט היום, מוראדיגע הוספה. אין משנה שטייט כאילו הוא יצא. אילו יצא איז משמע בכלל, איך בין ארויס פון מצרים. דער אלטער רבי גיבט צו היום, יעדער טאג אין טאג טעגליכע לעבן, דארף א איד שטיין ביי זיך אוועקשטעלן א מעמד ומצב אז ער איז יצא היום, היינט גיי איך ארויס פון מצרים. און דער אלטער רבי איז מבאר אין פרק מ ז אין תניא ווי אזוי א איד ארבעט אויף זיך, אז אין יעדער טאג אין עבודת התפילה ווערט ביי אים די יציאה פונעם מיצר וגבול פונעם גוף ונפש הבהמית, אדער ווי מ'האט גערעדט פריערט וואס עס רעדט זיך אין אנדערע חסידות מאמרים, אז דאס אפילו פון דעם מיצר וגבול פון דעם נפש האלוקית. האט דער רבי געשריבן אמאל אין א בריוו צו איינעם א חסיד, וואס איז טאקע דער פשט ארויסגיין פון יציאת מצרים בכל יום ויום? וואס איז דאס די עבודה פון ארויסגיין פון יציאת מצרים בכל יום ויום? האט ער דערציילט אז ס'איז דא א סיפור, א סיפור וואס איז געשען אייכעט מיטן רבין נשמתו עדן און מיט זיין זון דעם רבין רשב, מיט זיין זון דעם רבין רייצ דעם פריערדיגן רבין. די סיפור איז געווען אין ראסטאוו. בסוף שוב נאָר ימיו, איז דאָך ידוע אַז דער רבי רשב איז אַוועקגעפאָרן פון לובאַוויטש, ס'איז געווען אַ זמן פון מלחמה און מ'האָט נישט געקענט וואוינען אין לובאַוויטש איז ער אַוועקגעפאָרן וואוינען אין ראָסטאָוו. און יעמאָלט האָבן זיי געוואוינט אין אַ בנין. אין יענעם בנין איז געווען, איין שטאָק האָט געוואוינט דער רבי רשב נשמתו עדן, און אַ צווייטע שטאָק האָט געוואוינט דער פריערדיקער רבי. מזמן לזמן פלעגט דער פריערדיקער רבי, פלעגט דער רבי רשב, דער טאַטע, פלעגט אַריינגיין צום זון, שבת, בפרט שבת נאָכמיטאָג, פלעגט ער אַריינגיין אַמאָל, מאַכן קידוש, זאָגן לחיים. איז אמאל געווען א שבת דער רבי רשב איז געקומען צום זון צום פריערדיגע רבין צום רבין רייצ און ער האט געמאכט דארטן קידוש האט ער פארברענגט און ער האט געזאגט גענומען א א גלעזל יא א גלעזל משקה און ער האט א זאג געטאן צום זון לחיים באלעבאס בפשטות האט ער געמיינט גאר כפשוטו ער איז געגאנגען צו אים אין שטוב און ער איז געווען דער באלעבאס פון שטוב האט ער געזאגט לחיים באלעבאס דערציילט דער רבי וואס ער האט געהערט פון זיין שווער פון פריערדיגע רבין פון רבין רייצ אז ער האט דער פריערדיגע רבי האט זיך צעוויינט און געזאגט טאטע רופט מיר נישט באלעבאס א באלעבאס איז א דבר מזוהם וואס איז טאקע דער טייטש פון דעם ווארט וואס איז דא וואס האט ער געזאגט עפעס אזא שלעכטער ווארט א באלעבאס האט דער רבי געטייטשט אז דער טייטש איז באלעבאס, דער ענין פון א איד איז נישט קיין זאך וואס דאס איז חס ושלום א איד וואס ער איז נישט מקיים תורה ומצוות, אדער א איד וואס טוט עפעס עניינים של עבירות חס ושלום, ניין, א באלעבאס מיינט, וואס מ'מיינט אין הלכה, ס'איז דאך דער ווארט פון דעת בעלי בתים, א באלעבאס מיינט א איד וואס ער איז מקיים תורה ומצוות קלה כבחמורה, ער דינט דעם אייבערשטן, ער איז מקיים דעם שולחן ערוך, ער טוט אלץ וואס שטייט על פי הלכה. און וואס איז אבער דער גדר פון א באלעבאס? האט ער געטייטשט א מורא'דיגע טייטש, אז ביי אים איז דער סדר בכל יום ויום בשווה. ס'איז ביי אים דער סדר ווי אזוי ס'איז זונטאג, מאנטאג איז אזוי ווי זונטאג, דינסטאג איז ווי מאנטאג, מיטוואך ווי דינסטאג, כל יום ויום איז זיין הנהגה באותו אופן. און בשעת מען קומט צו גיין און מען זאגט אים אז מען דארף ארויסגיין פון זיך, ארויסגיין פון סדר, ארויסגיין פון די מדידות והגבלות, איז דאס ביי אים אזוי מופרך אפגעפרעגט אז כמשוגע יחשב. ער קוקט אויף דעם ווי נישט א נארמאלע זאך. ער איז א נארמאלער מענטש, ער איז א פרומער איד, א שולחן ערוך איד, א מקיים תורה ומצוות, אבער וואס עפעס ארויסקריכן פון די הגבלות, וואס עפעס עפעס מאנען ביי זיך עפעס ווערן אנדערש פלוצלינג. און דאס איז דער גדר פון א באלעבאס, און אויף דעם האט ער געזאגט אז דאס איז א זאך וואס איז א דבר מזוהם, דאס איז נישט קיין זאך וואס דארף זיין ביי א חסיד. און דאס האט ער געטייטשט, טייטשט דער רבי אינעם בריוו, אט דאס איז דער טייטש בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים. א איד דארף זיך אוועקשטעלן אין טאג טעגליכער לעבן אין א מצב פון החודש הזה לכם, א מצב פון התחדשות, החודש מלשון התחדשות, החודש אין אן אופן פון לבנה, אז ער ווערט נתחדש כמותה, אז ער לאזט נישט אריינפאלן זיך אין דעם, מען רופט עס אן אין דעם מצות אנשים מלומדה, אין די מדידות והגבלות אינעם סדר והדרגה, הגם אז ס'מאנט זיך ביי אידן אויך א ענין פון סדר והדרגה, ווי מיר האבן גערעדט פריער, ס'איז דא א סדר פון תמידים כסדרם, און א סדר וואס ס'מאנט זיך ביי אידן, וואס דערפאר טאקע אין פסוק זאגט ער, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. איז ווי דער רבי איז מדייק אז דער כפל הלשון קומט זאגן אז מ'דארף נישט שולל זיין אינגאנצן דעם ענין פון שנה, א איד דארף טאקע יא האבן א סדר ווי א סדר מסודר, און ס'דארף זיין ס'מאנט זיך א ענין פון א סדר אין אין לעבן, און דאס איז א ענין עיקרי, א סדר והדרגה, אבער אין דעם סדר פון חדשי השנה דארף זיין חדשי, אריינברענגען דעם התחדשות, אז אין יאר ס'דארף זיך הערן אז ס'איז דא עפעס א לעבעדיגקייט, א רייכקייט, א פרישקייט, א נייקייט, און דעם ענין קומט מען, ס'קומט צו גיין פרשת החודש. און ס'קומט צו גיין חודש ניסן, איז באקומען מיר אט דעם ספעציעלן כח פון התחדשות, און אויף דעם זאגט טאקע רבי יהושע אז בניסן נברא העולם, אז ביי אידן דארף זיין דער ענין פון חודש ניסן, די התחדשות אין אין עבודת השם, און טאקע און על דרך זה איז אויך בנוגע די גאולה העתידה, איז דאך ידוע אז דער זעלבער מחלוקת צווישן רבי יהושע און רבי אליעזר איז דאך אויכעט בנוגע די גאולה העתידה וואס די גמרא זאגט אין ראש השנה, אז ער זאגט אז ר' אליעזר זאגט אז בתשרי עתידים להיגאל, און ר' יהושע זאגט אז בניסן עתידים להיגאל, און ווי דער צמח צדק ברענגט אז אין מדרש רבה אין ויקרא אין פרשת אין פרשת אמור סתם כדעת ר' יהושע, דאס הייסט אז אזוי ברענגט זיך אראפ להלכה, סתם כדעת ר' יהושע, אז טאקע בניסן עתידים לי' בניסן נגאלו בניסן עתידים להיגאל, וואס דאס מיינט טאקע אויכעט אין דעם ענין וואס מיר רעדן אינעם סדר העבודה, אז דאס הייסט אז די גאולה לעתיד לבוא נישט ווי רבי אליעזר וואס ער זאגט אז די גאולה וועט זיין מער א ענין טבעי, א סדר פון תשרי, נאר די גאולה וועט זיין א גאולה ניסית, א גאולה שלמעלה מדרך הטבע, און דורך דעם וואס מיר נעמען ביי אונז די החלטה איצטער אין די זמן פון חודש הזה לכם, אז ביי אונז די עבודה זאל זיין אין אן אופן פון הנהגה ניסית, און דאס איז די כלי אז מען זאל קענען טאקע פועל זיין מלמעלה, אז א איד זאל קענען ממליך זיין מלכים אין דעם חודש תשרי, און דער עיקר איז מען זאל ממליך זיין דעם אמת'ן מלך, דעם מלך מבית דוד, דעם מלך המשיח, אז מען זאל זוכה זיין אז דעם חודש ניסן זאל זיין טאקע בניסן עתידים להיגאל, און מען זאל זוכה זיין זען בעיני בשר די גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו, אמן כן יהי רצון.